די משנה רעכנט אויס די תקנות פון רבן גמליאל, איינס פון די תקנות איז והעדים חותמין אויף א גט, עדות חתמען זיך אויפן גט, מפני תיקון העולם, צוליב בעסערקייט פאר מענטשן, טאמער וועלן שטארבן די עדי מסירה, און דער מאן וועט זאגן איך האב איר נישט גע'גט, וועל איך ווייזן די עדי חתימה אז עס איז געווארן גע'גט. פרעגט די גמרא מפני תיקון העולם, דו זאגסט וואס די עדות חתמ'ען זיך אויפן גט, דאס איז צו בעסער מאכן די מענטשן אויף דער וועלט, דאורייתא היא, מדין תורה דארף מען דאס, דכתיב שטייט אין פסוק וכתוב בספר מען זאל שרייבן א ספר וחתום מען זאל חתמ'נען. אמר רבה, האט רבה געזאגט, לא צריכא, די משנה רעדט זיך לרבי אלעזר, לויט רבי אלעזר'ן דאמר וואס רבי אלעזר לערנט עדי מסירה, די עדות פאר וועלכע דער מאן האט איבערגעגעבן דעם גט ליד האישה, כרתי, זיי די עדות מאכן די גירושין איז לויט רבי אלעזר'ן, רבי אלעזר'ן, מוז זיין עדי מסירה, דאס וואס דער פסוק זאגט וכתב לה ספר כריתות גייט ארויף אויף כתיבת הגט, אבער עדות, וועלכע עדות מאכן דעם גט? די עדי מסירה פאר וועלכע מען גיט איבער דעם גט. תקינו רבנן, האבן די רבנן מתקן געווען אז א חוץ די עדי מסירה וואס עס מוז דאך זיין זאל זיין עדי חתימה זאלן זיך חתמ'ענען עדות אויף דעם גט מפני תיקון העולם, דזימנין אנדערע מאל דמייתי סהדי וואס די עדות וועלן שטארבן אי נמי אדער זימנין אנדערע מאל דאזלי למדינת הים די עדות וועלן גיין למדינת הים, און ווען דער מאן וועט קריגן ער האט נישט געשריבן דעם גט, און עס איז די עדי מסירה נישט דא פאר אונז זאלן אויפווייזן אז דא ער האט איר געגט, אבער יעצט דא אז ס'איז דא עדי חתימה, איז אפילו די עדי חתימה זענען נישט דא, זענען אוועקגעגאנגען צי זענען געשטארבן, איז דאך דא אנדערע מענטשן וואס ס'קענען אז דאס איז זייער חתימה, וועלן זיי דאס מקיים זיין. קומט יעצט אויס פון דער גמרא אזוי אז דער עיקר איז עדי מסירה, נאר וואס און עדי חתימה אליין אן עדי מסירה טויג נישט, נאר וואס דען אז ס'איז דא עדי חתימה פון דעם ווייסן מיר אז מסתמא איז געוועזן עדי מסירה, ווייל ווי קומט דאס, ווער האט געשריבן די עדי חתימה, ווער האט געהייסן די עדות חתמ'נען, דאס איז דאך דער מאן, ווי קומט עס יעצט ווען איז דער גט. ליד די אשה נעמען מיר אן, מסתמא איז געוועזן עדי מסירה, ובפרט נאך ווי רשי האט פריער געזאגט אז דאס אז אויף דעם מפני תיקון עולם אין די פריערדיגע משנה אין פריערדיגן פרק האט רשי געטייטשט שאין העדים חותמין על הגט מפני תיקון עולם אז מן הסתם זענען די זעלבע עדי מסירה זיי זענען אויכעט די עדי חתימה ווי וועט אויסקומען אז סיי די מאן און סיי די פרוי זאגן זיי האבן נישט געוויסט דעם דין, און ס'איז נאר זיי האבן נאר די מאן האט נאר געהייסן חתמ'נען עדי חתימה, און ס'איז נישט געוועזן קיין עדי מסירה, זיי זענען אליין מודה ס'איז נישט געווען עדי מסירה, דעמאלט וועט א גט נישט גוט זיין, ווייל דער עיקר כריתות ווערט דאך נאך די עדי מסירה, נאר אפילו איך האב נישט פאר זיך די עדי מסירה, זאגן מיר מסתמא איז עס געווען בהכשר. איי וואס טו איך מיט דעם פסוק? דער פסוק איז טאקע דאס דערציילט דער פסוק א עצה טובה אז כדי ביז ס'קען דאך אמאל ארויסקומען ס'וועט נאר זיין עדי מסירה און כ'וועל זיי נישט טרעפן זיי זענען געגאנגען למדינת הים דערציילט מיר דער פסוק א עצה טובה אז מ'זאל חתמ'נען רב יוסף אמר רב יוסף זאגט אפילו תימא לרבי מאיר דאס וואס שטייט אין דער משנה שאין העדים חותמין על הגט מפני תיקון עולם, דאס קען גיין לויט רבי מאיר'ן אויך. איי לויט רבי מאיר'ן איז דאך דא די קשיא, ס'איז דאך נישט קיין תיקון עולם, לויט רבי מאיר'ן דאס וואס די תורה זאגט וכתב לה ספר כריתות, די וכתב לה גייט ארויף אויף חתימת עדים, נאר התקינו, די תקנה איז געוועזן שיהא עדים מפרשים שמותיהם בגיטין אז די עדות למשל ווען ראובן איז א עדות זאל מפרשים שמותיהם זאל ער זיך חתמ'נען ראובן דארטן דעם נאמען פון טאטן ראובן בן שמעון עד פריער האט מען נישט געשריבן דעם נאמען מען האט נאר אונטערגעשריבן זיך. אני פלוני עד, אני עד, נישט מער. וואס איז געווען די מכשול פון דעם? וואס איז דאס שווער געווען? האב איך דאך נישט געוואוסט ווער האט דאס געשריבן דעם אני עד. נאר וואס דען אויב כ'האב געהאט א אנדער שטר, וואס דער אנדערער שטר איז געווען געשריבן אני עד, און דער אנדערער שטר איז געווען מקויים ביי דעם בית דין, האב איך געוויסט אז דער אני עד איז אויכעט האט געשריבן א מענטש וואס דער מענטש זאגט אויף זיך אני עד, אבער עס איז נישט געווען אזוי לייכט צו גיין מקיים זיין די חתימת עדים, ווייל איך האב דאך נישט געוויסט ווער איז דער מענטש וואס האט געשריבן אני עד אז איך זאל מקיים זיין אז דאס איז זיין חתימה. האט מען יעצט מתקן געווען אז שיהיו עדים מפרשים שמותיהם בגיטין מפני תיקון עולם, כדתניא ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בראשונה, ערשטע צייט, היה כותב האט מען געשריבן אני פלוני חתמתי עד, מען האט נישט געשריבן איך איך בין א עדות, וויאזוי האט מען געוואוסט ווער האט דאס געשריבן, מען ווייסט דאך נישט ווער עס האט עס געשריבן, אם כתב ידו יוצא ממקום אחר, כשר, ואם לאו, פסול. ווייל עס איז נישט געווען דער נאמען, האט מען דאך נישט געוואוסט ווער זאל זיין די עדות וואס זיי קענען קענען די שריפט, האט מען געדארפן נאכגיין נאך אנדערע שטרות וואס די חתימות גלייכט צו דעם א, און יענע שטרות האט מען מקיים געווען ביי דעם בית דין וויאזוי האט מען דארטן מקיים געווען, ווייל זיי אליין די עדות האבן עדות געזאגט אויף חתימת ידו, האט מען פון דעם געוואוסט. פלוני מיינט נישט קיין נאמען פלוני? פלוני קען זיין אן א נאמען, דאס לשון פון רשי ווייזט אויס אן א נאמען, אדער אפילו מען טייטשן א נאמען, נאר ס'איז נישט געווען דער בן פלוני, דער נאמען פון טאטן. אמר רבן גמליאל, האט רבן גמליאל געזאגט, תקנה גדולה התקינו, מ'האט מתקן געווען א גרויסע תקנה, שיהיו מפרשים שמותיהם בגיטין, אז די עדות זאלן ארויסזאגן זייערע נעמען, זאלן זאגן פלוני בן פלוני, מפני תיקון עולם, אז מען ווייסט ווער ס'האט דאס גע'חתמ'עט, ווייסט מען ווער איז די באקאנטע פון דיע מענטשן, מען זאל דורכרופן, זאל מקיים זיין די חתימה, פרעגט די גמרא ובסימנא לא, דו זאגסט אז נאך דער תקנה דארף זיין דווקא מפרשין שמותיהם, והא רב צייר כוורא רב ווען ער האט זיך געחתמעט האט נישט געחתמעט זיין נאמען נאר האט אויסגעמאלט א פיש, רב איז דאך געווען שוין נאך רבן גמליאל'ן, ור' חנינא צייר חרותא זיין חתימה איז געוועזן א צווייג פון א טייטל בוים,

דבקיאין סימנייהו וואס מענטשן ווייסן זייערע סימנים אז ס'איז דארט געחתמ'ט מיט א פיש ווייסט מען דאס איז רב, פרעגט אבער די גמרא מעיקרא במאי אפקעינהו, איז ערשטע מאל ווען רב האט זיך געחתמ'ט מיט א פיש, פון וואנען האט מען געוויסט אז דאס איז רב? איז מען ריכטיג יעצט א ווייסט מען שוין, אבער ווי איז ער גלייך די ערשטע צייט זיך געחתמ'ט פון וואנען האט מען געוויסט אז דאס איז זיין סימן? ענטפערט די גמרא, בדיסקי, זייערע נ זייערע סימנים איז מען געווארן בקי דורך דיסקי, דורך שטרי שאלות ותשובות, אדער פון אגרות שלומים האט מען שוין געוויסט דאס איז זייער סימן, נאכער אז זייער סימן איז שוין געווען בקי פאר מענטשן האבן זיי זיך שוין געקאנט חתמענען אזוי אויף שטרות אויכעט. רשי. די די בראשונה איז ווייטער אין תוספתא סוף פרק ז', דארט שטייט אז מען האט זיך נאר געחתמ'עט אני עד חתמתי. איז ס'ווארט פלוני ווערט דארט נישט דערמאנט, דאס הייסט אז די ערשטע צייט האט מען דעם אייגענעם נאמען אויכעט נישט געשריבן. אין דער משנה האט מען געלערנט הלל התקין פרוזבול, הלל האט מתקן געווען א פרוזבול וכו', דער דין איז דאך ווען איינער לייט דעם צווייטן געלט, ס'קומט די שמיטה יאר, די זיבעטע יאר, נישט די זיבעטע יאר פון די הלוואה, נאר די שמיטה יאר, איז די שביעית איז טאקע נישט משמט אלא בסופה, נאר די ענדע פון זיבעטן יאר, אבער מאנען דעם חוב טאר מען שוין נישט מאנען יענעם פון אנפאנג שמיטה. האט הלל מתקן געווען א פרוזבול אז דער חוב זאל נישט ווערן פארפאלן אין שמיטה. תּנן התם האָבן מיר דאָרטן געלערנט פּרוזבול. אויב דער מלווה האָט געשריבן אַ פּרוזבול אינו משמט, ווערט דער חוב נישט פאַרפאַלן אין שמיטה. זה אחד מן הדברים, דאָס איז איינס פון די זאַכן שהתקין הלל הזקן, דאָס איז איינס פון די תקנות וואָס הלל הזקן האָט מתקן געווען, שראה את העם, האט געזען די מענטשן, שנמנעו, מען האלט זיך צוריק, מלהלוות זה את זה, ס'קומט נאנט צום שמיטה יאר, וויל איינער דעם אנדערן נישט לייען קיין געלט, ועברו, זענען עובר, על מה שכתוב בתורה, אויף דעם וואס שטייט אין דער תורה, השמר לך, זאלסט זיך היטן, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, וגומר, וואס ווערט דאך דערמאנט אין פסוק, קרבה שנת השמיטה, און דעריבער וועסטו נישט וועלן לייען. עמד, איז ער אויפגעשטאנען והתקין און ער האט מתקן געווען פרוזבול, ווי די גמרא וועט ווייטער אראפטייטשן אז דאס ווארט בול מיינט מען רייכע מענטשן און פרוז מיינט מען ארעמע מענטשן, אז דאס איז גוט פאר די עניים און פאר די עשירים, גוט פאר די עשירים זאלן נישט האבן קיין שאדן און די ארעמע לייט זאלן קריגן צו לייען געלט. וזהו גופו של פרוזבול, דאס איז דער עיקר פון פרוזבול, מוסרני לכם, איך גיב אייך איבער פלוני ופלוני. אזוי האבן דאך פריער געהאט די גמרא אין אנפאנג פרק, די גמרא האט מדייק געווען אז ס'איז גענוג צוויי מענטשן מען זאל מאכן דעם פרוזבול פאר צוויי, האט די גמרא מדייק געווען אז צוויי הייסן אויך א בית דין ווייל דא עס שטייט צוויי מאל פלוני פלוני פלוני דיינים שבמקום פלוני גיב איך צו אייך איבער שכל חוב שיש לי אצל פלוני. יעדע חוב וואס כ'האב ביי דעם מענטש שאגבנו איך קען אים איינמאנען כל זמן שארצה, ווען איך וויל. והדיינים חותמים למטה, און אונטער דעם פרוזבול חתמ'ן זיך דיינים, או העדים. דאס זאגט די גמרא ער האט א חוב ביי איינעם, אבער מען קען מאכן א פרוזבול, איין כללות'דיגן פרוזבול קען מען מאכן. פרעגט די גמרא, ומי איכא מידי, איז דען דא א זאך דמדאורייתא משמטא שביעית, מדין תורה וואלט א חוב געווארן פארפאלן והתקין הלל און הלל זאל מאכן א תקנה דלא משמטא. איז דא א פשט אין די גמרא? איז דא א מחלוקת פון רשי ותוספות? תוספות לערנט אז הלל האט גארנישט ניט עוקר געווען קיין דין פון תורה, ווייל די גמרא זאגט דאך ווייטער, ס'שטייט אין פסוק אז דאס וואס איז דא ביי דיין ברודער אין דיין האנט,

הילל האט נישט געדארפן דערציילן די מענטשן די זאך, מיט דעם מאל וואס ער האט דערציילט די מענטשן אז ס'איז דא א עצה ס'זאל נישט ווערן פארפאלן דער חוב, וועט האט ער דאך מיט דעם מבטל געווען השמטת כספים שציוותה תורה, די תורה וויל דאך אז ס'זאל ווערן פארפאלן, אבער נישט הילל האט עפעס געמאכט א זאך היפך הדין, אבער רשי לערנט נישט אזוי פשט, רשי לערנט איז תוספות זאגט פשט אין רשי פארוואס לערנט רשי אנדערש, ווייל רשי האלט אז דאס וואס די גמרא זאגט המוסר שטרותיו לבית דין אינו משמט, דאס גייט אויך צו נאכדעם וואס ס'איז דא די תקנה פון פרוזבול אז פון דעם פסוק לערן איך נאר אראפ המלוה על המשכון, און כ'האב געזען דער מאירי גייט זאגן די גמרא זאגט מוסר מוסר שטרותיו לבית דין מיינט מען ער האט ממש גענומען די שטרות און ער האט עס איבער געגעבן צום בית דין, די זאך לערן איך אפ פון דעם פסוק, אבער אויב ער האט נאר געמאכט א שטר אז ער גיבט איבער די שטרות, דאס הייסט נישט קיין מוסר שטרותיו, נאר דאס אויך גייט צו משום תקנת הלל, דעריבער קומט דאך אויס לויט דעם פשט לויט רשי'ס פשט אז הלל האט געמאכט א תקנה וואס די תקנה איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה, איז דען דא אזיין זאך? אמר אביי, האט אביי געזאגט, דא רעדט מען בשביעית בזמן הזה, שביעית בזמן הזה ורבי היא, און דאס איז ווי רבי, וואס רבי האלט. אז בזמן הזה גייט נישט אהן דער דין פון השמטת כספים מדין תורה נאר מדרבנן, און אויב ס'איז נאר מדרבנן קען הלל נעמען דאס עוקר זיין, ווי האט מען דעם רבי? דתניא, מיר האבן געלערנט רבי אומר רבי זאגט וזה דבר השמיטה. שמוט, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, דער פסוק רעדט ביי צוויי שמיטות, אחת שמיטת קרקע, דער פסוק רעדט שמיטת קרקע וואס מען טאר נישט איבערארבעטן די ערד די זיבעטע יאר, ואחת, און פון איין שמיטה רעדט דער פסוק שמיטת כספים וואס דער חוב ווערט פארפאלן אין דעם שמיטה יאר. איז אזוי, מיר וועלן מקדים זיין ביי יובל איז דא א דין אז ווען גייט אהן יובל דווקא כל יושביה עליה ווען אלע אידן זענען געוועזן אין ארץ ישראל, קומט אויס ביי בית שני, ביי בית שני זענען געגאנגען אין גלות די עשרת השבטים, דעמאלט איז נישט אנגעגאנגען קיין יובל, איז דעמאלט אויך נישט אנגעגאנגען דער דין שמיטה, נאך מער א ווילן אנדערע זאגן אז אפילו ביי בית ראשון אין דער צייט ווען ס'איז אוועקגעגאנגען אין גלות איז אוועקגעגאנגען שבט ראובן שבט גד וואס זיי זענען געווען די ערשטע איז שוין נישט געוועזן כל יושביה עליה איז נישט אנגעגאנגען קיין יובל און אויב סגייט נישט אן קיין יובל גייט נישט אהן קיין שמיטה און רשי באווארנט כאטש ס'שטייט אין גמרא אז מנו יובלות לקבל לקדש שמיטין דאס איז געווען נאר דרבנן איז די טייטש אזוי. בזמן שאתה משמט קרקע, אין דער צייט ווען עס גייט אן שמיטת קרקע, דעמאלט ווען ס'איז אנגעגאנגען יובל, דעמאלט איז אנגעגאנגען שמיטת קרקע, אתה משמט כספים, דעמאלט איז אנגעגאנגען שמיטת כספים, בזמן שאי אתה משמט קרקע, אבער בזמן הזה, און איך דארף יעצט טייטשן בזמן הזה איז לאו דווקא בזמן הזה, מען רעדט אפילו בזמן בית שני, הלל איז דאך פאקטיש געוועזן בזמן בית שני, הונדערט יאר פארן חורבן הבית, אי אתה משמט כספים, דעמאלטס גייט נישט אן שמיטת כספים, דער אויפטו איז, וואס דארף איך צוקומען צו א היקש, כאטש א שמיטת כספים איז דאך א אינגעס אין חובת הגוף, ס'גארנישט ניט פארבינדן מיט קרקע, אזוי איז דא א דין מצוות התלויות בקרקע אינן נוהגות אלא בארץ, אבער שמיטת כספים איז דאך נאר א חובת הגוף דאך צוליב דעם היקש. התקינו רבנן דתשמט, די רבנן האבן מתקן געווען אז בזמן הזה זאל אויך זיין א שמיטת כספים, פארוואס? זכר לשביעית, מען זאל נישט פארגעסן די דינים פון שביעית. ראה הלל האט הלל געזען שנמנעו העם די מענטשן האבן זיך צוריק געהאלטן מלהלוות זה את זה עמד איז ארויף געשטאנען והתקין פרוזבול דעמאלטס איז הלל אויף געשטאנען און האט געמאכט א פרוזבול קומט אויס די הלל אויב ער האלט ווי רבי איז ער דאך גארנישט ניט עוקר קיין דין תורה ווייל מדין תורה ווערט דאך סייווי נישט פארפאלן ער נאר מדרבנן ווערט פארפאלן און געגן די רבנן קען ער מאכן א תקנה רש"י. רש"י זאגט דא אויך אז עס איז א מחלוקת אויב יובל גייט נישט אהן צו שמיטה גייט דעמאלט אהן, אבער אז יובל איז נישט אנגעגאנגען בבית שני ווייזט אויס פון רש"י איז א זיכערע זאך אז יובל בבית שני איז נישט אנגעגאנגען. תוספות לערנט בכלל אנדערש פשט אין גמרא, תוספות לערנט אז יובל איז אנגעגאנגען בבית שני, דאס וואס ס'דארף זיין כל יושביה עליה מיינט מען נישט אלע אידן מוזן זיין, אז סאיז דא א טייל און ווי תוספות פירט דא אויס אז ביי עזרא'ן זעהט מען סאיז געווען זיל קרי בי רב הוא דבעזרא מנה לכל י"ב שבטים, איז בבית שני איז זיכער אנגעגאנגען יובל, און תוספות ברענגט אויף דעם אסאך ראיות ווייל די גמרא זאגט דער דין פון באותו יאר החומה אז מען פארקויפט א הויז אין א שטאט וואס האט ארום א מויער, אויב מען לייזט עס נישט אויס די ערשטע יאר ווערט עס פארפאלן קען מען עס נישט אויסלייזן, דאס גייט נאר אהן בזמן שהיובל נוהג, און מען טרעפט אין גמרא אז ס'איז אנגעגאנגען בבית שני אויך טרעפט אין גמרא די דין פון עבד כנעני פון שפחה חרופה איז אנגעגאנגען בבית שני, און דאס דאס איז אויך פארבינדן מיט דעם בזמן שיובל נוהג. דעריבער טייטשט תוספות דא אזוי א פשט אז דאס ווארט השמטת קרקע גייט נישט ארויף ווי מיר האבן פריער געלערנט דעמאלט ווען עס גייט אן שמיטה, נאר השמטת קרקע גייט ארויף יובל ווערט אנגערופן השמטת קרקע. פארוואס ווערט יובל אנגערופן השמטת קרקע? ווייל די פעלדער גייען צוריק צו זייערע בעל בתים. איז דער פשט אין גמרא דא אזוי, אז דא רעדט זיך בשביעית בזמן הזה, טייטשט טאקע תוספות בזמן הזה, נישט ווי מיר האבן געלערנט אז דא רעדט זיך בזמן בית שני אין די צייטן פון הילל'ן, נאר הלל האט געזען אז די בית המקדש וועט ווערן חרוב, האט ער געמאכט און ער האט געזען אז ס'וועט קומען א צייט אז מענטשן וועלן זיך צוריקהאלטן פון לייען געלט, האט הילל גלייך באווארנט אויף דעם שפעטערדיגן. איז דאס איז דער פשט אז די השמטת קרקע הייסט יובל, און שמיטה ווערט אנגערופן השמטת כספים. ווייל שמיטה איז נאר משמט געלט און נישט יובל, איז דא גאר אנדער פשט אין גאנצן גמרא, דארף איך נישט, איז שוין גוט וואס שטייט דארט מנו יובל לקדש שביעית אז דאס איז געווען מדין תורה און אזוי ווייטער. פרעגט די גמרא, דו האסט פריער געזאגט ותקינו רבנן דתשמט אז מדין תורה איז שביעית נישט משמט, דער חוב ווערט נישט פארפאלן, נאר די רבנן האבן געזאגט זכר לשביעית, עס ווערט יא פארפאלן, פרעגט די גמרא מי איכא מידי קאן דען זיין א זאך דמדאורייתא לא משמטא שביעית, מדין תורה ווערט נישט פארפאלן דער חוב לויט רבי'ן בזמן הזה, אזוי האט מען דאך פריער געזאגט, די שאלה איז לויט רבי'ן, ותקינו רבנן דתשמט, און די רבנן זאגן אז מען דארף נישט באצאלן, קומט דאך אויס דער לוה איז א גזלן, מדין תורה דארף ער באצאלן א חוב, און די רבנן זאגן ניין, האלט יענעמס געלט גיב נישט צוריק. אמר אביי האט אביי געזאגט שב ואל תעשה, די חכמים האבן א כח צו זאגן א מענטש זאל נישט טון קיין מצוה, מען טרעפט דאך ווען די חכמים זאלן זאגן דעם מענטש אז זאל טון אן עבירה בידיים, דאס האבן זיי נישט דעם כח, אבער זאגן שב ואל תעשה, דאס האבן זיי דעם כח, ווי די גמרא דערמאנט אנדערע זאכן וואס זענען מחויב פון ציצית חכמים האבן געפטר'ט, לאמיר זאגן אז ס'געפאלט ראש השנה אין שבת, ס'איז דא א חיוב תקיעת שופר, אבער די רבנן משום גזירה דרבנן זאגן זיי שב ואל תעשה, די זעלבע זאך מיט דעם לולב, איז דא אויכעט, מען זאגט דעם לוה שב, זיץ, און טוה נישט די מצוה באצאלן דעם חוב, ער איז דאך נישט עוקר די מצוה בידיים, און דעמאלט האבן די חכמים דעם כח. רבא אמר, רבא זאגט, הפקר בית דין היה הפקר. רבא גייט פארענטפערן שוין די ערשטע קשיא אויכעט, די ערשטע קשיא וואס איז געווען אין גמרא, ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית, והתקין הלל דלא משמטה, האב איך געפרעגט א קשיא הייתכן מדין תורה דארף מען באצאלן דעם חוב, און הילל האט מתקן געווען דלא משמטה אז מדין תורה דארף ווערן פארפאלן, און הילל האט מתקן געווען מען זאל באצאלן, האט די גמרא גענטפערט אז רעדט זיך בזמן הזה בשביעית בזמן הזה אליבא דרבי רבא זאגט איך דארף נישט דאס אזוי פארענטפערן, ס'קען גיין אפילו ווי די רבנים, וואס די רבנים זאגן אז שמיטת כספים בזמן הזה איז מדין תורה, איי דאך שווער די קשיא, הייתכן, דא קען איך דיך שוין נישט פארענטפערן, שב ואל תעשה שאני, ווייל דא איז דאך פארקערט, מדין תורה דארף מען נישט באצאלן, און די רבנים זאגן צו די מענטש גיי און באצאל, איז פארענטפערט ער אויף די צווייטע קשיא פארענטפערט ער אז הפקר בית דין הפקר, די בית דין האט א רעכט מפקיר צו זיין יענעמס געלט, דאס איז נישט עקירת דבר מן התורה, דעמאלט ווען ס'איז דא א סייג פון גדר דאמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט, מנין שהפקר בית דין היה הפקר, פון וואנעט ווייס איך אז בית דין האט די רעכט מפקיר צו זיין? שנאמר, שטייט אין פסוק ביי די אנשי כנסת הגדולה, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, דער וואס וועט נישט קומען צו די דריי טעג בעצת השרים והזקנים, יחרם כל רכושו, זאל ווערן פארוויסט זיין זיין פארמעגן, והוא יבדל מקהל הגולה, זע איך אז די בית דין האט דעם רעכט, רבי אלעזר אמר מהכא, רבי אלעזר זאגט פון דעם פסוק. שטייט אין פסוק, אלה הנחלות, דאס זענען די נחלות, אשר נחלו וואס האבן געמאכט ירש'ענען, אלעזר הכהן, ויהושע בן נון, וראשי האבות. וכי מה ענין ראשים אצל אבות? וואס ווערט דערמאנט אין פסוק ראשי האבות? ס'האט געדארפן שטיין אין פסוק וראשי המטות. דעריבער זאגט מיר דער פסוק מיטן ווארט אבות, לומר לך דיר צו זאגן אז די נשיאים פון די שבטים האבן דעם זעלבן כח ווי דער טאטע האט אויף זיין פארמעגן, מה אבות, אזוי ווי די עלטערן מנחילין את בניהם כל מה שירצו. דער טאטע קען צופונאנדער טיילן די נכסים, דעם גיט ער דאס און דעם גיט ער דאס, אפילו עס איז נישט גלייך, דעם קען ער געבן דריי חלקים און דעם איין חלק. אף ראשים, אויך די הויפט פון די אידן, דאס הייסט דער בית דין, מנחילין מאכן ירש'ענען העם די פאלק כל מה שירצו. וואס איז דער חילוק צו איך לערן אפ פון דעם ערשטן פסוק צו איך לערן אפ פון דעם צווייטן פסוק? ס'איז א גרויסער חילוק. אויב איך לערן אפ פון דעם ערשטן פסוק, ווייס איך נאר הפקר בית דין הפקר, אז דער בית דין קען זאגן דאס באלאנגט נישט צו אים, אבער אז ס'באלאנגט צו א צווייטן, זע איך דאך נישט פון יענעם פסוק. אבער ווען איך ברענג אראפ דעם צווייטן פסוק אז די ראשי המטות האבן דעם זעלבן דין ווי די אבות, דארטן איז דאך נישט דער טייטש אז מ'האט געזאגט אז ס'באלאנגט נישט צו יענעם, נאר מ'האט דאך אויך געזאגט אז ס'באלאנגט צו א צווייטן. כ'געדענק נישט, דוכט זיך דער רשב א זאגט עס איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, כי התקין הלל פרוזבול, ווען הלל האט מתקן געווען א פרוזבול לדריה הוא דתקין האט ער עס געמאכט פאר זיין דור, או דילמא אדער לדרי עלמא נמי תקין אז דאס האט ער מתקן געווען לדרי עלמא, לויט ווי תוספות לערנט פשט איז דאך פאר זיין דור האט ער דאך זיכער נישט מתקן געווען, ער האט דאך נאר מתקן געווען אויף הונדערט יאר שפעטער, זאגט דא תוספות אויף דעם פשט, אז דאס וואס ער זאגט לדריה מיינט מען די לעצטע שורה אין תוספות עמוד א', ולא תקן הלל פרוזבול לדורו, שהרי היה בזמן הבית, איז דהלל ושמעון גמליאל ושמעון בנו נהגו נשיאותן בפני הבית ק' שנה, אלא לאחר החורבן, דהוו ידעי דחרב בית כדאמרינן בנזיר פרק בית שמאי, והא דבעי בסמוך וואס די גמרא פרעגט לדריה תקין, לאו לדריה ממש, ווייל זיין דור די הונדערט יאר האט נישט געדארפן האבן קיין פרוזבול, אלא לדור הסמוך אחר חורבן, א דור שפעטער. דא איז די שאלה, הלל האט מתקן געווען דעם פרוזבול לדריה הוא דתקין, אויב איז לויט רש י טייטשן טאקע ממש זיין דור און לויט תוספות דארף מען טייטשן דער ערשטער דור נאכן חורבן, או דילמא אדער לדרי עלמא נמי תקין, ער האט עס מתקן געווען אויף אלעמאל. למאי נפקא מינה? וואס פרעג איך איז דא? וואס איז מיר דער חילוק צו לדריה צו נישט לדריה? דער חילוק איז איך דארף עס וויסן לבטוליה. אויב מיר ווילן מיר מאכן מבטל זיין די תקנה, אי אמרת אז איך זאג לדריה דתקין, אויב איך זאג אז דאס איז נאר געווען אויף דעם דור, מבטלינן ליה, אז איך זע מענטשן לייען שוין געלט, איז קען איך זאגן מען דארף עס נישט. אלא אי אמרת אויב דו זאגסט לדרי עלמא נמי תקין, אז די תקנה איז געווען אויף אלעמאל, איז דא א כלל הא אין בית דין יוכל לבטל דברי בית דין חברו, אז די בית דין קען נישט מבטל זיין די רייד פון בית דין חברו, אלא אם כן גדול הימנו נאר ס'איז גרעסער פון אים בחכמה ובמנין. בחכמה מיינט מען די רמב ם אין פירוש המשניות אין עדיות פרק א', טייטשט בחכמה אז דער ראש בית דין זאל זיין קלוגער פון דעם פריערדיגן ראש בית דין. אנדערע טייטשן אז חכמה מיינט מען די כללות החכמה פון דעם בית דין איז זיך מצרף, נישט ווי דער רמב"ם לערנט אז בחכמה גייט ארויף אויפן ראש בית דין, ס'גייט ארויף אויפן גאנצן בית דין. ובמנין מיינט מען. אנדערע טייטשן אז דער מנין פון די חכמי הדור האחרון. וואס האבן גענומען די זאך מבטל צו זיין איז מערע ווי די פריערדיגע, דאס איז די טייטש במנין יעצט דא מער חכמים, אנדערע טייטשן במנין גייט אויך ארויף אויפן ראש בית דין אז דער ראש בית דין איז מערע זקן ווי דעם פריערדיגן ראש בית דין וואס האט געמאכט די תקנה. און דער ריטב"א אין עבודה זרה ז' עמוד א' טייטשט אפ במנין, מיינט מען במנין שנים ששימש תלמידי חכמים יותר, אז ער האט באדינט מער יארן תלמידי חכמים, נישט מנין גייט ארויף אויף זיין עלטער, נאר מנין וויפיל צייט ער לערנט תורה. רש"י. ברוך השם, מסכת גיטין, דף ל"ו עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט ובמנין. תא שמע, מיר האבן פריער געהאט א שאלה, הלל, ווער האט מתקן געווען דעם פרוזבול, צי האט ער נאר מתקן געווען פאר זיין דור, אדער האט מתקן געווען לדורי עלמא פאר אנדערע די אלע דורות, זאגט די גמרא כ'וועל דיך דאס פושט זיין, דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, לא כתבינן פרוזבול, מען שרייבט נישט קיין פרוזבול, אלא נאר אי בבי דינא דסורא, אדער ביי דעם בית דין פון סורא און דארט איז געווען רב, או בבי דינא דנהרדעא, אדער ביי דעם בית דין פון נהרדעא וואס איז שמואל. ואי סלקא דעתך, און אויב איך וועל זאגן לדורי עלמא נמי תיקן, האט מתקן געווען אויף די שפעטערדיגע דורות אויכעט, בשאר בי דינא נמי לכתבו, האט ער דאך מתקן געווען אויף אלעמאל, מוז דאך נישט זיין פונקט דער בית דין פון רב צו פון שמואל. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, דילמא קען זיין כי תיקן הלל לדורי עלמא, ווען האט הלל מתקן געווען? ער האט טאקע מתקן געווען אויף אלע דורות, נאר וועלכע בית דין זאל מען איבערגעבן? נאר כגון אז מען זאל עס איבערגעבן בי דינא דידיה זיין בית דין, וכרב אמי, וכרב אסי, די בית דין פון רב אמי, רב אסי, דאלימי וואס זענען שטארק לאפקועי ממונא, אבל אבער לכולי עלמא, אבער פאר אלעמען, יעדע בית דין, לא, אבער אין אמת'ן די תקנה געווען אויף אלעמאל, און תוספות ברענגט דא אראפ אז דער רבינו תם האט געזאגט ער האט יא געשריבן א פרוזבול, און דער רבינו תם האט געזאגט דלא בעינן אלא בית דין חשוב שבדור, דאס וואס די גמרא זאגט רב אמי רב אסי מיינט מען דער עיקר צו זאגן די בית דין חשוב שבדור, אבער ווייטער אין גמרא האבן מיר אז מען אפילו מען שרייבט נישט נאר מוסרני און עס מוז נישט זיין דווקא בית דין חשוב, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה, דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, הא פרוזבול, דער פרוזבול, עולבנא דדייני הוא דער פרוזבול איז א חוצפה, וואס די בית דין טוט חוצפה'דיג, זיי נעמען צו די געלט שלא כדין, ווייל מצד הדין וואלט מען דאך נישט געדארפן באצאלן, אזוי טייטשט די גמרא ווייטער אפ, עולבנא מיינט מען חוצפה, אי איישר חיל, איך וועל האבן כח אבטליניה וועל איך עס מבטל זיין אבטליניה, ווי קען שמואל זאגן ער וועט עס מבטל זיין, והא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, די בית דין קען נישט מבטל זיין א תקנה וואס דער פריערדיגע בית דין האט געמאכט, אלא אם כן גדול הימנו עס איז גרעסער פון אים בחכמה ובמנין. וואס ער זאגט ער וועט מבטל זיין איז דאך א ראיה פון דעם או אז די תקנה איז נאר געוועזן אויף זיין דור און די שפעטערדיגע מענטשן האבן זיך געפירט אזוי אבער נישט מכח תקנות הלל דעריבער קען ער מבטל זיין. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה הכי קאמר ער האט אזוי געזאגט אם איישר חיל יותר מהלל ווען איך זאל האבן מער כח פון הלל אבטליניה אבער אין אמת'ן האט עס הלל מתקן געווען אויף אלע דורות ורב נחמן אמר, רב נחמן זאגט אקיימנה, איך וועל עס מח כ'על עס באשטעטיגן, פרעגט די גמרא אקיימנה רב נחמן דארף באשטעטיגן די תקנה פון הלל, הא מיקיים וקאי ס'איז דאך שוין דא א תקנה, וואס איז פשט, זאגט די גמרא הכי קאמר, אימא ביה מילתא, איך וועל אין דעם זאגן א זאך, דאף על גב דלא כתוב, אפילו מ'האט נישט געשריבן קיין פרוזבול ככתוב דמי, איך וואלט געוואלט אוועקזעצן א בית דין און זאלן מתקן זיין אז יעדע מלווה אפילו ער שרייבט נישט זאל עס האבן דעם דין ווי ער שרייבט. איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט האי עולבנא דאס ווארט עולבנא לישנא דחוצפא היא, ס'איז א לשון אז ס'איז א חוצפה פון בית דין וואס זיי נעמען זיי וואס זיי מצד הדין דארף מען נישט באצאלן און זיי זאגן מען זאל באצאלן, או אדער לישנא דניחותא היא, אז עולבנא איז די טייטש די בית דין וויל זיך מאכן באקוועם ווייל אזוי יא וועט דאך פארקומען זייער אסאך דין תורות מ'וועט דארפן פאר שמיטה וועט מען דאך כאפן גיין אפמאנען די חובות וועט דער בית דין האבן א גאנצע באדערינג איז עולבנא דדייני די טייטש זאל מען פארלייכטערן פאר זיך זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל זיך פושט זיין אז עולבנא איז א לשון חוצפה דאמר עולא עולא האט געזאגט עלובה קלה ווי חוצפה'דיג איז א כלה שזינתה וואס האט מזנה געווען בקרב חופתה דאס גייט ארויף אז די אידן האבן זיך נאך געפינען ביי דעם בארג סיני האבן זיי געמאכט דעם עגל, ווייל די אידן זענען דאך אוועקגעגאנגען פון דארטן ערשט די צווייטע יאר ראש חודש אייר, און דאס איז די טייטש. אמר רב מרי ברה דבת שמואל מאי קרא ווי שטייט עס אין פסוק עד שהמלך במסבו, דער מלך איז געווען ביי די חופה, נרדי מיינע בשמים נתן האט געגעבן ריחו, נתן איז די טייטש האט פארלאזט זיין ריח. זע איך דאך פון דעם אויף אז עולבנא איז א לשון פון חוצפה, אמר רבא האט רבה געזאגט עדיין חביבותא גבן, דער אייבישטער האט אונז נאך ליב, דכתיב שטייט אין פסוק נתן ולא כתיב און עס שטייט נישט הסריח, א שיין לשון, די תוספות פרעגט די שטייט דאך אימער דין אז מען זאל רעדן לישנא מעליא, זאגט תוספות האט געדארפן שטיין מיט דעם לשון עזב. עזב, פאַרלאָזט, און שטייט עס לשון נתן, וואָס דאָס איז אַ לשון נתינה. תנו רבנן, האָבן די רבנן געלערנט, הנעלבין, די מענטשן וואָס זיי ווערן פאַרשעמט, ואינן עולבין, זיי פאַרשעמען נישט צוריק די אַנדערע, די וואָס זיי פאַרשעמען זיי, שומעים חרפתם, זיי הערן זייער חרפה, ואין משיבים, זיי טוען נישט ענטפערן, עושים מאהבה, זיי טוען דאס נאר מאהבה, וואס זיי האבן ליב דעם אייבערשטן, נישט ווייל זיי ווילן נעמען פאר דעם שכר, אדער זיי האבן מורא פאר פורעניות, און שמחים ביסורים, זיי פרייען זיך מיט יסורים, זענען נישט בועט אין יסורים, עליהן הכתוב אומר, אויף זיי זאגט א פסוק ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כ'האב דא אמאל געזען אויף דעם א טייטש אויף דער גמרא,

שומעים חרפתם, מען טוט זיי פארשעמען הערן זיי זייער חרפה, ואינם משיבים, זיי ענטפערן נישט, זיי פארענטפערן זיך נישט, ס'איז דא נאך א העכערע מדריגה, ווייל שומעים חרפתם ואין משיבים, אבער וויי טוט זיי גוט וויי, ס'איז דא א העכערע מדריגה, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, דאס איז נאך מער, איך האב די די רמב"ם אין פירוש המשניות אויף אבות, פרק ד' משנה ד', דארטן שטייט אין דער משנה, ר' לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח, ס'ווערט דערמאנט צוויי מאל דאס ווארט מאד, מ'זאל זיין שטארק שטארק א שפל רוח, זאגט דער רמב"ם, כאטש ביי אלע מידות דארף דאך דער מענטש גיין דעם דרך הממוצע, דעם מיטלסטן וועג. נאכדעם ווערט דאך עס אנגערופן מידות און מיט א מאס. אבער דא א גאווה איז דער גרעסטער חסרון. די הפך פון גאווה איז ענווה. אבער די חסידים און די אנשי מעשה האבן זיך אזוי דערווייטערט פון גאווה ביז קצה האחרון, און זענען געקומען צו שפלות הרוח לגמרי, אז זיי זאלן נישט איבערלאזן ביי זיך א ארט בכלל אויף גאווה. און דער רמב"ם זאגט דארטן, כ'האב געזען אין איינע פון די ספרי המידות, מ'האט געפרעגט איינע פון די חשוב'ע חסידים, וועלכע טאג אין דיין לעבן ביסטו געווען מער בשמחה? האט ער גענטפערט דער חסיד, דעם טאג וואס כ'בין געגאנגען אין א שיף, און מיין ארט איז געוועזן די מבוזה'דיגסטיגע ערטער פון דער שיף, צווישן די בגדים, די בינטלעך בגדים ליגן דארטן, און אין שיף איז געווען סוחרים, מענטשן מיט געלט, איך בין געליגן אויף מיין ארט, איינער פון די מענטשן פון שיף האט מגלה געווען זיין ערווה און האט אויף מיר משתין געווען. כ'בין געווען ביי אים אזוי נבזה אז ער האט אזוי געטאן. האב איך זיך געוואונדערט פון וואנען נעמט זיך די תכונה פון דעם עזות ביי דעם מענטש, אבער איך שווער ס'האט מיר גארנישט ניט וויי געטאן פון דעם מאל, און כ'האב זיך געפרייט ווען כ'האב דערגרייכט צו דעם גבול. אַז די בזיון זאָל מיר אין גאַנצן אין גאַנצן נישט אַרן. און דער רמב"ם ברענגט דאָרט אַראָפּ אַ גאַנצע אריכות די מעלה פון שפלות, און פאַרקערט די גודל החסרון וואָס איז דאָ מיט גאווה. איז דאָס דאָ דער פשט אין גמרא, ווען דער מענטש האַלט אין דער מדרגה,